דער סוד. ביז אַכצן יאָר האָט נחום געלערנט אין אַ ישיבה. זייענדיק אַ שטיקל מסמיד, האָט ער געהאַט גוטע טעג. דער שבת איז געווען גאָר אַ געהויבענער. אים אָבער האָבן די גוטע טעג ניט אויסגעמאַכט. ווען ער וואָלט עס נאָר ניט געהאַלטן פאַר אומפּאַסיק, וואָלט ער מיט זיינע בעסטע טעג זיך געביטן מיט אַ צווייטן ישיבה-בחור, וועלכער וואלט אים דערפאר אפילו צוגעצאלט, ווי עס פלעגט אמאל פאסירן אין די ישיבה. דער עיקר האט ער געקוקט ניט אויפן טאג, נאר אויפן באלעבאס. נחום האט ליב געהאט צו האבן באלעבאטים למדנים, מיט וועמען ער זאל קענען רעדן וועגן א טיף שטיקל גמרא, און געלערנט האט נחום טיף, ליב געהאט צו גריבלן זיך אין תוספות, מהרש"א, פרעגן און פארענטפערן קשיות, דער עיקר אבער פרעגן. אוועקשטעלן דעם ראש ישיבה מיט אן אפן מויל און מיט פארגאפטע אויגן ווי ער וואלט געזאגט, וואו האסטו דאס אויסגעגראבן אזא קשיא? אפילו אויף די טעג ווען דער באלעבאס פלעגט אויך זיצן ביים עסן, פלעגט נחום ליב האבן פרעגן א קשיא דעם באלעבאס טאקע, ניט קוקנדיק וואס אויף אנדערע ענינים איז ער געוועזן א בושת פנים. ווער ווייס וואס פאר א למדן נחום וואלט ארויסגעוואקסן מיט זיין קאפ און מיט זיין התמדה, ווען ער וואלט זיך ניט באקאנט טאקע אויף זיינעם א טאג מיט א בחור'ל מיט איהם אין, אין איינע יארן, און יענער וואלט אים ניט צוגערעדט צו נעמען זיך א ביסל צו וועלטלעכע חכמות. אנפאנגס האט אפילו נחום ניט שטארק געהאלטן דערפון, אין די וועלטלעכע חכמות האט ער געזאגט איז ניט דא די טיפקייט וועלכע ער האט ליב, יענער אבער האט אים ערקלערט אז ס'איז דא אזא חכמה ביי זיי וואס פאלט ניט ארונטער פאר דער גמרא, און דאס איז פאליטישע עקאנאמיע. ניט קאנענדיק נאך גוט לעזן רוסיש, האט נחום שוין זיך גענומען צו פאליטישער עקאנאמיע, און די דאזיגע חכמה האט איהם געפאקט. זי איז ווירקליך א סך ענדליך אויף גמרא, האט ער מיט פרייד מודה געווען זיינעם נייעם רעבן. און אזוי איז ביסלעכווייז נחום געווארן אן עקאנאמיסט. צו צוואַנציק יאהר האט שוין דער בחור פארלאזן די ישיבה, אוועקגעפארן אין א גרויסע שטאט און זיך גענומען שטודירן קאפיטאל. נאטירליך האט ער ניט געקאנט זיך פארבארגן אין די ד' אמות פון קאפיטאל ווי אמאל אין דער גמרא. מארקס איז ניט געגעבן געווארן נאר צו לערנען, מארקסן דארף מען עפעס טוהן אויך, און נחום איז געווארן ווילעדיג צו נישט ווילעדיג א חבר און אנגעהויבן נעמען אן אנטייל אין די ארבעטער באוועגונג. אמת, געקוקט האט מען אויף אים אין דער באוועגונג נאר ווי אויף א טעארעטיקער, אבער דאך פלעגט מען אים אויך פארטרויען פארשידענע קאנספיראציעס וועלכע האבן אים דעם אמת געזאגט ניט אזוי אינטערעסירט, צו די זאכן האט ער טאקע קיין געדולד ניט געהאט. דאס רוב איז ער געווען פארנומען צו שרייבן הגהות, אנמערקונגען ביי די זייטן פון די גראבע פאליטיש-עקאנאמישע ביכער וואס ער האט אלץ שטודירט, און ווי אמאל אין תלמוד ענטדעקט אין זיי גרויסע סודות. זעענדיג אז נחום איז מער טעארעטיקער ווי טוער, האט מען אים באשטימט צו לערנען מיט אפאר גרופעס פאליטישע עקאנאמיע. צווישן אלע גרופעס האט זיך געפינען איין גרופע מיידלעך, ענטוויקלטע ארבעטערינס, מיט וועלכע ער פלעגט אים אויסקומען צו לערנען בין מנחה למעריב, אזוי טאקע האט ער אליין די דאזיגע צייט אנגערופן. דאס ערשטע מאל אז ער האט די דאזיגע צייט פאר זיי באשטימט, אנרופנדיג זי ביי בין מנחה למעריב, האבן זיך אפאר מיידלעך פון דעם ווארט פונאנדער געלאכט. נחום האט זיך אביסל פארשעמט, אבער אז די איבריגע מיידלעך האבן די צוויי וואס האבן געלאכט אויסגעזידלט, האט ער זיך בארואיגט און האט זיך ענדליך געפילט מיט זיינע שילערינס ווי מיט מאנסביל. געלערנט האט ער די פאליטישע עקאנאמיע מיט א שטיקל גמרא ניגון, איבער א הארב בלעטל זיך צוגעשאקלט און בכלל באנוצט תלמודישע אויסדרוקן ווי האבן מיר א קיימא לן און און פון דאנען געדרונגען, אזוי אז זיינע שילערן זענען טאקע שיער ניט געווארן אמת'ע גמרא קעפלעך. נחום האט ניט געקוקט אויף זיינע שילערינס פון דער זייט פון זייער אויסערלעכקייט, און עס איז אים כלל ניט אנגעגאנגען צו זענען זיי שיין אדער אפשר מיס, ניט זייענדיק דערויף קיין שטארקער מבין. דערפאר אבער האט ער אויסגעפונען אין א צייט ארום אז צווישן די אלע מיידלעך געפינט זיך איינע, חנקע, וואס האט גרויסע פעאיגקייטן און איז תופס א בלעטל באגדאנאוו. דער דאָזיקער חנקן האָט נחום געשענקט מער אױפֿמערקזאַמקײט װי די איבעריקע, האָט געלײגט אױף איר גרױסע האָפֿנונגען און האָט ענדלעך איר באַמערקט, אַז מיט איר קען מען זיך שױן פֿאַרגינען צו לערנען אַ בלעטל קאַפּיטאַל. נאָר אַזױ װי די איבעריקע מײדלעך פֿון דער גרופּע זענען אַזױ װײַט ניט געגאַנגען, האָט נחום חנקן פֿאָרגעלײגט, זי זאָל קומען צו אים אין צימער פֿון נײַן ביז צען אין אָװנט צו לערנען קאַפּיטאַל, מאַרקס. חנקע האט זיך נאטירליך אנגעכאפט אין דער דאזיגער פארלייגונג, כאטש די איבריגע חבר'טעס פון דער גרופע האבן זי אפגערעדט, זאגנדיג אז פאר א מיידל איז גענוג אז מ'קאן באגדאנאוון אליין, קיין רעבעצן וועסטו סייוויסיי ניט זיין, האט איר איינע גוטמוטיג א שטאך געטאן. און נאך איינע אירע, שוין גאר אן אונטערחבֿרטע, האט צוגעגעבן, אין דער סאציאליסטישער ארדענונג קאן זי נאך פסק'נען ארבעטער שאלות. חנקע איז אבער געגאנגען, קומענדיק טיילמאל צו נחומ'ן, ניט געפינענדיק אים אין דער היים, פלעגט זי דערווייל מאכן אן ארדענונג אין זיין ארעמען צימערל, וועלכעס האט אויסגעזען ווי נאך א פּאָגראָם. זי פלעגט פארבעטן דאס בעט, אויסקערן דאס צימערל און צונויפלייגן אין ארדנונג זיינע ביכער, וואס דער גרעסטער טייל פון זיי זענען באשטאנען פון פאליטיש-עקאנאמישע. די פאר דיקע זשורנאלן זענען אויך נאר געוועזן צעשניטן דארטן וואו עס האבן זיך באהאנדלט פאליטיש-עקאנאמישע פראגן. די איבריגע בלעטער, וואו עס איז געוועזן געדרוקט די בעלעטריסטיק, זענען געוועזן באהאלטן ווי א גרויסער סוד. קומענדיג אהיים און טרעפנדיג אויף אן אויפגערוימט צימערל, פלעגט נחום זיס שמייכלען און פריינדליך זיך ווענדן ווי פארשעמט, ניט קוקנדיג אין פנים, איר האט עס אזוי פיין צוגעקליבן? אז ביי אייך איז זייער אנגעווארפן געווען, פלעגט זיך חנקע פארענטפערן אויך ווי פארשעמט. אזוי ביסלעכווייז איז חנקע אלץ נאנטער געווארן מיט נחומ'ן און אלץ כלומר'שט אויפן חשבון פון קאפיטאל. נחום איז געווען שטארק צופרידן וואס חנקע איז אזא מתמיד און אזוי איבערגעגעבן דער פאליטישער עקאנאמיע, ניט קלערנדיק און ניט חושד זייענדיק חנקן אין אנדערע געדאנקען. איינמאל האט זיך נחום פארלערנט מיט חנקן ביז זייגער איינס ביינאכט. עס איז געווען א שטורמדיקע נאכט, דער ווינט האט געריסן די דעכער און געקלאפט מיט א מין דראען אין די שויבן. חנקע האט שוואך ארויסגערעדט, אוי, ווי וועל איך גיין אהיים? נחום האט זיך איינגעקוקט אין פענסטער צום דרויסן און האט געענטפערט, אז. אז איר ווילט, קאנט איר דא נעכטיגן. חנקע איז רויט געווארן און האט זיך שטארק פארשעמט, דאך איז זי געבליבן. אויסגעבעט האָט זיך חנקע אויפֿן גרויסן קאָרב, וואָס איז אין צימערל געשטאַנען, צושטעלנדיק צו אים אַ שטול. נחום האָט איר אַפֿילו פֿאָרגעלייגט זײַן שטרוי-זאַק, ווײַל, האָט ער איר ערקלערט, ער האָט ליב צו שלאָפֿן וואָס האַרטער. חנקע האָט אָבער ניט געוואָלט אָננעמען דעם דאָזיקן אָפּפֿער און זי האָט געזאָגט, אַז זי וועט זיך מאַכן באַקוועם מיט אַנדערע מיטלען. ליגנדיג שוין אין בעטל האט נחום זיך געפילט זייער גוט, דערמאנענדיג זיך אז אין זיין צימער געפינט זיך אויסער די פאליטיש-עקאנאמישע ביכער נאך א לעבעדיגער מענטש. ער האט ווארעם פון בעט זיך איבערגערעדט מיט חנקן וואס איז געלעגן אין א ווינקל אויפן קארב. איי, אייך מוז זיין אוודאי הארט צו ליגן? או ניין, איך שלאף ווי א פריצה'טע האט חנקא הארציג ווייך געענטפערט. מיט דער צייט האט חנקא אנגעהויבן אלץ אפטער צו בלייבן ביי נחומ'ן אונטער פארשידענע תירוצים, ביז זיי ביידע האבן ווי אין געדאנק באשליסנדיג ניט ארויסרעדנדיג עס פון מויל זיך באזעצט צוזאמען אין צימער. שפעטער פלעגט מען זיי שוין זען ביידן צוזאמען אין דער ביליגער רעסטאראציע עסן א מיטאג אלע טאג, און נאך שפעטער האבן זיי שוין פאר מענטשן אין די אויגן געזאגט איינעם צום אנדערן דו. נחום איז געווען זייער צופרידן. חנקה איז א טרייע חבר'טע, האט דערצו א שארפן קאפ, מען קען מיט איר אמאל שמועסן וועגן טעארעטישע פראגן און זי פאסט עס אויף ווי א מאנסביל. איין זאך האט נחומ'ן דאך אביסל באאומרואיגט, ער האט בשום אופן ניט געוואוסט צו חנקה איז א שיין מיידל צו ניט. אז זי גייט אביסל איינגעבויגן דאס האט ער געזען בחוש, אבער צו האט זי א שיין פנים? וועגן דעם האט ער בשום אופן ניט געקאָנט זאָגן קיין מיינונג. ער אליין איז ניט קיין מבין אויף שענקייט. דאָך וואָלט ער זייער זיין צופרידן ווען ער וואָלט געוואוסט אז חנקה איז שיין. ווי אזוי קאָן מען עס דערגיין? ער זאָל פרעגן ביי א באקאנטן וועט דאָך אים יענער אויסלאכן. אליין קען ער בשום אופן ניט באנעמען צי איז זי שיין אָדער ניט, ווייניגסטנס צי איז זי כאָטש חנעוודיק. און וואס ווייטער האט אים די פראגע מער אנגעהויבן צו באאומרואיגן, מילא, שיינקייט וואלט ער שוין מוחל געוועזן, ווער ווייס אבער צו איז זי ניט קיין פארזעעניש, א קשיא אויף א מעשה, אז ער אליין פארשטייט דערינען ניט, כאטש הרגע אים, ער פאלט אמאל אויף א שכל און וויל ביי א באקאנטן פון הינטן ארום דערגיין. ווי געפעלט אייך מיין חנקא? כאפט זיך אן יענער ווי באגייסטערט, א וואויל מיידל! ווייסט ער ווידער ניט, וואויל איז דען שיין? זאל ער פרעגן אפן צי איז זי א שיינע, פאסט ניט, וואו זענען זיינע אויגן? פרעגט ער אין א צייט ארום ביי א צווייטן, ווי געפעלט דיר, ברודער, מיין חנקא? אוי, כאפט זיך אן יענער נאך מער באגייסטערט, איז א טייער מיידל! צו אַלדי טײַװל, אַז זי איז אַ װױלע און אַ טײַער מײדל, װײס ער אַלײן. איר װיסן, איר באַנעמען קאַפּיטאַל מאַרקס, מעגן מאַנצבילן מקנא זײַן, אָבער צי איז חנקע אַ שײנע, אָט װאָס זי מוטשעט. דאָס הײסט, שײנקײט איז ער מוחל, זי איז אָבער ניט װער װײס, ניט קײן גראָב פֿאַרזעעניש. װער קאָן עס װיסן? און ער פרעגט ווידער ביי א דריטן, נו, געפעלט דיר מיין חנקע? או, חנקע איז א זעלטן מיידל! באקומט ער ווידער אן ענטפער און בלייבט ווי אין קלעם, זאל כאטש איינער זאגן א מיינונג ווי געהעריג איז, וואס אים אינטערעסירט, און ער פאלט אויף אן איידיע, ער וועט פרעגן חנקע'ן אליין, זי איז אן ערליכע ריינע נשמה, דערין איז ער זיכער, זי וועט אים דערציילן דעם אמת. חנקע! רופט ער זיך אפ צו איר איינמאל ביינאכט, חנקע! וואס איז נחום, הא? פרעגט זי ליבליך. איך האב דיך, חנקע, געוואלט פרעגן, עפעס פרעגן. עפעס טעארעטישע זאך? פרעגט חנקע נאך ליבליכער און בלעטערט דערווייל דעם גראבן קאפיטאל וואס ליגט אויפן טיש. ניין, דווקא א נארישקייט, ענטפערט נחום, און דאס הארץ קלאפט שטארק, ווער ווייס וואס פאר א דורכפאל ער קען האבן מיט דער דאזיגער ווילדער פראגע. ווי קומסטו צו פרעגן נארישקייטן? שמייכלט חנקע. יעדער מענטש האט זיינע נארישקייטן. ווערט נחום דאך מוטיגער און גייט איבער גלייך צו דער זאך, זאג מיר חנקע, דו ביסט א שיינע? חנקע קוקט אים אן אנפאנגס פארוואונדערט נאכדעם פרעגט זי איבער וואס איז דיר די נפקא מינה? יא ענטפערט נחום געשטאמלט יע קיין נפקא מינה איז דאס מיר טאקע ניט איך וואלט אבער וועלן טאקע וויסן איך אליין קוק אויף דיר אמאל קוק קוק און קען ניט פארשטיין דאס הייסט איך בין ניט קיין מבין גלויב מיר, האט חנקע געענטפערט, אז איך אליין ווייס אויך ניט. און אזוי איז נחום דעם סוד ניט דערגאנגען.